אזוי ווי אונז זאגן דאס איז איין איין לאנגע סדר, ס'איז זייער אינטערעסאנט מיטצוהאלטן וויאזוי ס'טוישט זיך, ס'איז דא עפעס א תהליך, עפעס א התפתחות, עפעס א ס'ווערט מער און מער, ערגער, שווערער, מ'דארף מדייק זיין זייער אסאך אנדערע זאכן אונז וועלן אנרירן אפאר זאכן וואס מ'זעט כסדר, אונז האבן געהאלטן ווייטער די מחלק הפרקים האט עס צוטיילט פאר סאם וויערד ריזען, די אייבערשטער זאגט עס האט נישט געהאלפן, ויחזק לב פרעה, האט נישט געהאלפן מכת דם, האט די אייבערשטער געזאגט פאר משה גיי זאג פאר פרעה ווייטער די זעלבע זאך שלח עמי ויעבדוני און אויב נישט וועל איך ברענגען צפרדעים און ער גייט זייער א אויך א זייער א לאנגע ציוריות'דיגע פירוט ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער און פרעה זאגט גארנישט, דאס הייסט דאס איז לכאורה, ס'איז נישט געווען ס'איז זייער אינטערעסאנט מדייק זיין דא די התראה, יא? ס'שטייט נישט דא אז מ'זאגט פאר פרעה טאמער נישט און ס'איז געקומען, ס'שטייט ער האט געזאגט ויאמר ה' אל משה אמור אל אהרן נטה ידך, די זעלבע זאך איז געשטאנען אויכעט ביי די מכת דם, דאס הייסט ס'איז נישט מ'האט נישט געגעבן קיין צייט פאר פרעה אינצווישן די התראה און די מכה צו ארויסשיקן די אידן, אזוי זעהט אויס, ס'איז אינטערעסאנט, נישט אזוי ווי אונז טראכטן געווענטליך. און ס'קומט צפרדע, ותכס ארץ מצרים, און ווייטער, חרטומים קענען אויך. ס'איז נאך אן אינטערעסאנטע זאך וואס מ'קען טראכטן אז די חרטומים קענען נאך, ס'הייסט אז די מכה איז נישט געווען קיין מכה מוחלטת, יא? דא פרעגט דאך א יעדע איינער פרעגט דאך ווי אזוי האט מען גענומען דם צו ברענגען, ווי אזוי האט מען גענומען וואסער צו מאכן דם, ס'הייסט ס'איז געווארן דם פון די פון די יאור איז געווארן אסאך דם, אפשר נישט די גאנצע איז געווען דם, אפשר אביסל איז געווען דם, אפשר פון די ויחפרו האבן זיי געטראפן ריינע וואסער זעלבע זאך צפרדע, עס קומען צפרדעים געווען אסאך, טאקע איבעראל, אבער עס מיינט נישט אין סוף צפרדעים, עס איז דא עפעס א שיעור, אז מ'קען ברענגען נאך צפרדעים, וואס העלפט זיי אז זיי ברענגען נאך צפרדעים? די פוינט איז אז נישט קיין גרויסע חכמה, ס'מאכט זיך אונז קענען נאך, און אבער למעשה, פרעה איז שוין געווארן נערוועז, אפילו דא די ערשטע מאל וואס פרעה, ביי די מכת דם שטייט פשוט ויהי.

און יעצט משה ענטפערט פרעה א אינטערעסאנטע זאך התפאר עלי למתי אעתיר לך דא בפשטות מיינט אזא צינישע זאך אה דו ביסט דאך דער קעניג דו דארפסט דאך אוועק נעמען מיין דו דארפסט דאך אוועק נעמען אה מען האט דיך געגעבן צו טשוזן די צייט ווען די צפרדעים גייען אוועק גיין ווען ווען זאל איך עס אוועק נעמען אנדערע לערנען אז דאס איז א ווייזט שטערקער די כח פון משה האט נישט אז ער גאנג ס'זאל קומען פונקט און ס'גייט אוועק פונקט דו קענסט טשוזן די צייט ס'הייסט איך ווייז אז די תפילה פון משה גייט טאקע פועל'ן אז ס'גייט קומען זאגט מארגן יא ער ליידט נאך א גאנצע טאג פון זיין חכמה. ער זאגט יא אין הכי נמי ויאמר כדברך למען תדע כי אין כהשם אלקינו און כך הוה די אייבערשטער ויצעק משה אל השם איז אינטערעסאנט פאר פארשידענע מכות דארף משה מתפלל זיין אז די מכות זאל אוועק גיין און די אייבערשטער קומט פאר משה און ס'גייט אוועק און ווען ס'גייט אוועק איז אויך נישט אזא גאנצע גרויסע גליק ווייל ס'איז ווערט אנגעזאמעלט פיילס פון צפרדעים ותבאש הארץ שוין און וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו, נישט געלונגען, דאס הייסט ער האט תשובה געטון, ער האט געזאגט ער גייט תשובה טון, פארוואס האט נישט משה געזאגט אקעי שיק יעצט ארויס, נישט אזוי פשוט, און ער שיקט ווייטער נישט די אידן, האבן אונז מכת כינים, כינים שטייט נישט אז מען איז געגאנגען צום פרעה, די ערשטע חלק וואס שטייט פריער בא אל פרעה שטייט נישט דא, יא די ידיעה מען האט שוין מדייק געווען יעדע דריטע מכה שטייט נישט אבער מען דארף דאס געדענקען און ס'ווערט כינים און דא ווייטער די חרטומים קענען נישט שטייט להוציא את הכינים ולא יכולו איז די די מפרשים אלע מפרשים רשי און רוב מפרשים לערנען מאיזה סיבה אז מ'האט געוואלט מאכן נאך כינים ס'דא אנדערע מפרשים האב איך געזען היינטיגע וואס זאלן זאגן ניין להוציא את הכינים זיי האבן געוואלט אוועקנעמען די כינים כינים איז שוין צופיל זיי האבן געוואלט אוועקנעמען די אלטע צום האבן זיי נישט געקענט. און ואיך שלא יהיה דא האבן זיי שוין נישט געקענט געזאגט אצבע אלקים היא דאס איז שוין א געטליכע זאך אז אונז קענען נישט דאס דאס א מענטש ווען ווען זאגט א מענטש אז עפעס איז געטליך ווען ער קען נישט יא ווען ער קען נישט האבן זיי געזאגט אצבע אלקים ויחזק לב פרעה עס האט נישט געהאלפן יעצט שטייט נישט דא אז די כינים זענען אוועק געגאנגען יא ווייטער עס זעט אויס אויכעט מער אזוי ווי א איינמאליגע מכה איז ער געקומען יעצט איז ער אוועק געגאנגען אליינס אבער פרעה איז נישט נתפעל געווארן דער חידוש האט געדארפט נתפעל ווערן אז אצבע אלקים איז נישט נתפעל געווארן שוין האבן מיר אונז מכת ערוב ווייטער פאר משה גייט המימה צו די פרעה און זאגט אים שלח עמי אויב נישט הנני משליח בך אינטערעסאנטע פאן שלח אם אינך משלח הנני משליח שיקן ערוב און דא די ערשטע מאל והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן זאג איך האט נעכטן דעיוויד די ערשטע מאל ביי די מכת ערוב דארט העט נישט זיין ערוב און וועסט שוין וויסן נישט נאר כי אני השם וועסט וויסן ושמתי פדות וועסט וויסן אז מיין פאלק איז אנדערש פון דיין פאלק ס'נישט די זעלבע און טאקע כך הוה קומט א ערוב און פרעה זאגט שוין אקעי גייטס שוין אבער גייטס נישט אוועק, ענק זאגן מ'וויל מאכן א קרבן, מאכטס א קרבן דא, זאגט אים משה ניין, תועבת מצרים, מען קען נישט, מען דארף גיין אין די מדבר, זאגט אים פרעה ווייסט וואס, מ'עט גיין גייטס נישט ווייט, און משה זעט אויס ער איז מסכים, און ער זאגט והעתרתי אל ה', נאר ער מאכט נישט מער לצנות, און ער גייט איז מתפלל, ס'גייט אוועק די ערוב, און ס'העלפט נישט, שטייט נישט וואס האט פרעה געזען, שטייט אז ער האט נישט לא שלח את.